א גוטן ערב שבת קודש, פרשת ויגש, ס'איז אויך שוין אריינגעקומען דער חודש פון טבת, יעצט טבת איז דער צענטער חודש, אין פסוק שטייט אז דער ערשטער חודש איז ניסן, חודש הזה לכם ראש חדשים, יעצט אין מגילת אסתר אין פרק ב' שטייט בחודש העשירי, הוא חודש טבת שטייט ארויס קלאר דער מזל פון חודש טבת איז גדי א ציגעלע פארוואס ווייל טאמער האט גערעגנט געהעריג ווען ס'האט געדארפט רעגענען אין חשוון און כסלו און ס'רעגנט נישט אין טבת איז עס א געוואלדיגע סימן ברכה פאר א גאנצן יאר פארוואס ווייל אז ס'רעגנט נישט אין טבת קענען שוין ציגעלעך ארויסגיין און פאשען און עסן פון די פרישע תבואה וואס האט אנגעהויבן צו וואקסן יעצט. דער חודש פון טבת איז א חודש פון צער, כ'האב ענק שוין געזאגט, ס'איז דא דריי טעג וואס מען פאסט איינס נאך דאס אנדערע אויף דריי פורעניות וואס איז געקומען אויף אידן, דער אכטער טאג איז איין תענית, דער ניינטער טאג איז א צווייטער תענית, און עשרה בטבת דאס איז דער דריטער תענית. יעצט דער אכטער און דער ניינטער טאג ווערט אנגערופן א תענית צדיקים, נאר צדיקים פאסטן, און ס'איז דא געוויסע ערליכע אידן וואס זיי פאסטן, אבער די תענית פון עשרה בטבת תענית איז פאסט יעדער. יעצט, וואס איז געווען דעם אכטן און וואס איז געווען דעם ניינטן? איך האב ענק שוין געזאגט ביי א פריעריגן שיעור אז דעם אכטן איז געווען אז דעמאלטס האט מען איבערגעטייטשט די תורה אויף יווניש, דאס איז געווען ווייל תלמי המלך האט געהייסן מען זאל אזוי טון, ער איז געווען א מלך אין יוון, און די גמרא זאגט אז דעמאלטס טאג איז געווען אזוי שווער פאר די אידן פונקט אזוי ווי דעם טאג וואס מען האט געמאכט דעם עגל. פארוואס? ווייל מ'האט נישט געקענט איבערטייטשן די תורה געהעריג, און נאכדעם טרעפן זיך שוין די גוים אסאך לופהאולס צו פייניגן די אידן, תורה שטייט אזוי, שטייט אזוי, ס'געט אמאל דעם שפריכווארט, גיי לערן מיט א גוי ברטנורא. כ'האב אמאל געהערט א גוט ווארט, רבי נתן יוסף האט געזאגט אז א יונגל וואס האט נישט געווארפן אראנדזש שאלעכץ אויפן טיטשער, דער קען נישט פארשטיין באמת א פסוק חומש ווי עס דארף. צו זיין. דאס הייסט מען דארף אויפגעוואקסן ווערן אינאיינעם מיט אידן מאמינים בני מאמינים, און אז דער טיטשער זאגט עפעס א זאך וואס ס'טויג נישט דארף מען גראד ווארפן אראנדזש שאלעכץ, דאס זענען די קינדער מיט די אמת'דיגע אמונה שלימה. עניוועי, דעם ניינטן טאג איז א תענית צדיקים ווייל דעמאלטס איז געשטארבן צוויי מענטשן, עזרא הסופר, עזרא הסופר איז געווען אזוי גרויס ווי משה רבינו, די גמרא זאגט אז ווען נישט משה רבינו כאפט אויס עזרא הסופר וואלט עזרא הסופר געווען גענוג גרויס אליין, און זיין זכות וואלט געווען גענוג גרויס ער וואלט געקענט ארויפגיין אין הימל און אראפברענגען די תורה. און אויך האט נחמיה, זיי האבן ארויפגעברענגט די אידן פון בבל, און זיי האבן געזען אז אידן זאלן האבן אלעס וואס זיי ברויכן, טייטש זיי האבן געזען אז זיי זאלן האבן דירות מיט אלעם, זיי האבן זיך געזארגט, און דאס איז דער אויפגאבע פון א מנהיג ער זאל זיך זארגן אז אידן זאלן האבן אלעס וואס מען ברויך, דירות, אלעס וואס מען ברויך. על כל פנים זענען זיי געשטארבן, און ווען זיי צוויי זענען געשטארבן איז פינסטער געווארן די אידן וואס זענען געווען אין יענעם דור, ווייל זיי האבן געזען ווער וועט אונז געבן וואס זיי האבן אונז געגעבן. איך געדענק ווען דער רבי זכרונו לברכה דער דברי יואל איז אוועק האט מען אין ארץ ישראל געשטעלט גרויסע פלאקאטן אז דער רבי איז נפטר געווארן, איז געשטאנען מי יתן תרומתו, נישט תמורתו, און ווער וועט אונז געבן די אלע תרומות. און ממילא איז עס געווען א שווארצע טאג פאר אידן, און נאכדעם דעם צענטן טאג פון חודש טבת איז א תענית ציבור, ווייל נבוכדנצר מלך בבל האט ארום געלאגערט מיט זיין מיליטער אויף ירושלים, און ער האט עס אריין געלייגט, דריי יאר האבן זיי געקענט אויסהאלטן, ביז ס'איז געווען הובקעה העיר, דאס איז געווען ניינטן טאג אין חודש תמוז, דאס איז געווען תשעה בתמוז, דעם דריטן יאר. פארוואס אונז האמיר שבעה עשר בתמוז האב איך שוין פאריאר געזאגט א גאנצע אריכות אז ס'איז דא א ירושלמי, די ירושלמי זאגט דעם ניינטן טאג, און און ס'איז דא וואס האלטן אז פשוט מחמת אורך הגלות האט מען פארגעסן האט מען אנגעהויבן צו מאכן שבעה עשר בתמוז, ס'איז דא אנדערע גרסאות אז ס'איז נאר הובקעה העיר, ניינטן טאג אין חודש תמוז, און ס'האט געדויערט צייט ביז די סאלדאטן זענען אריינגעגאנגען און אזוי ווייטער. און ס'איז דא אויך וואס האלטן אז דעם ערשטן בית המקדש איז געווען בתשעה בו און די צווייטע איז געווען שבעה עשר בתמוז. ס'איז דא אן אריכות הדברים אין דעם. יעצט איז דא נאך א געוואלדיגע שטראף געווען אין דעם חודש טבת, אז דעם ערשטן טאג פון חודש טבת האט מען ארויסגענומען יחניה מלך יהודה אין גלות, איך האב ענק שוין אמאל געזאגט דער יהויכין יחניה ס'איז דער זעלבער מענטש, און ער האט נישט איינגעהאלטן נדות אין ירושלים, האט דער אייבערשטער געשוואוירן כתבו את איש הזה ערירי ער וועט נישט האבן קיין קינדער, און דער סוף אין בבל האט ער תשובה געטון אין די תפיסה, האט אים דער אייבערשטער מוחל געווען, דער אייבערשטער האט געמוזט רופן די מלאכים זאלן אים מתיר נדר זיין, דער אייבערשטער האט געמוזט שואל על נדרו זיין, אזוי האט זיך ווייטער געצויגן די מלכות בית דוד, שיבוא ויגאלנו במהרה בימינו. און ס'איז אויך דארטן דא פון דעם חרש און דעם מסגר וואס דער רוב חכמים גדולי העיר האט מען דעמאלטס אראפגעטראגן אויף בבל, און ס'איז א ביטערער פראבלעם, אבער מען האט עס נישט געמאכט פאר א תענית, ווייל דאס געפאלט זיך אייביג אין מיטן חנוכה, ווייל כ"ה כסלו איז חנוכה, און דאס איז אין ראש חודש טבת, איז במילא קען עס נישט, קען מען נישט, און דאס איז דאך די טעג פון חנוכה וואס מען זאגט נישט קיין הספד און כדומה, במילא האט מען עס נישט קובע געווען פאר א תענית. וועגן דעם ווען מען צינדט לעכט חנוכה האט מען זיי אויך אינזין, מען האט אינזין די אלע וואס מען האט נעבעך אראפגעטראגן אויף בבל. יעצט דער פייטן סליחות עשרה בטבת זאגט אזוי, ירח טבת מאוד לקיתי בו, אין דעם חודש טבת זעמער זייער געשלאגן געווארן, ונשתנהו לי סדרי נתיבו, און ס'איז פארענדערט געווארן דער סדר פון מיין וועג וואס מען איז געגאנגען, סררתי פשעתי, אונז האמיר געזינדיגט אבער מען בעט דעם אייבערשטן יגלה לי טובו, דער אייבערשטער זאל אונז געבן זיין גוטס, האומר לים עד פה תבוא, כ'געדענק כ'האב אמאל זיך געזעגנט אהיימצופארן ביי די מלחמה אין סיקסטי סעווען, איך בין אריינגעקומען צום אמרי חיים און כ'האב געזאגט איך פאר אהיים, און ער האט געגעבן אזא שיס אויס האומר לים עד פה תבוא. פרעג איך רבי וועלכע סליחות איז דאס? ווייל כ'האב געקענט אביסל די ראש השנה די יום כיפור'דיגע סליחות, זאגט ער וואס הייסט דו ווייסט נישט? דאס איז דאך אין עשרה בטבת. יעצט אין די היסטאריע שטייט אז דרײַ און צוואַנציק טאג פון טבת איז אראפגעקומען די געוואלדיגע צרה אויף אידן פון מדינת פארטוגאל, וואס מ'האט נעבעך פארטריבן די אידן, מ'האט זיי געהארגעט, און מ'האט זיי געפייניגט מיט אלע מיני מיתות משונות זאלן לייקענען אינעם אייבערשטן, און זיי האבן נישט געוואלט לייקענען, זיי האבן מקדש געווען שם שמים בכל נפשם ובכל מאודם. יעצט די וואס זיי האבן זיך געמאכט אז כאילו זיי נעמען אן די גוי'אישע גלויבונג, דער חשבון איז געווען זיי האבן עס געוואלט טון נאר למראית עין, און זיי האבן געקלערט באהאלטענערהייט וועלן זיי טון תורה ומצוות, למעשה ס'איז נישט געבליבן פון זיי גארנישט. יעצט, ר' יוסף יעבץ זאגט אז די עמי הארצים און די פשוטע מענטשן און די פרויען און די קינדער האבן זיך אלע מוסר נפש געווען, און די גאר גרויסע תלמידי חכמים נעבעך און די גרויסע קעפ מיט די עשירים זענען נעבעך האבן זיך אויסגעשמד'ט. כ'האב געליינט איינע פון די העלדישע מעשות וואס איז געווען, מ'איז געשטאנען ביים ים און זיי האבן געוואלט אריינווארפן אין די מעדיטערעניען סי די קינדער, האט מען געזאגט פאר א מאמען, זאג די קינדער זאלן זיך שמד'ן, האט זי געזאגט חס ושלום, איז מען געגאנגען און מען האט זיי ביידע קינדער אריינגעווארפן אין וואסער אריין און מען האט זיי דערטראנקען, האט זי זיך געגעבן א הייב אויף דעם קאפ צום הימל און האט געזאגט רבונו של עולם ביז יעצט האב איך דיך ליב געהאט ווייל דו האסט מיר געגעבן און דו האסט מיר געגעבן קינדער און דו האסט מיר אלעס געגעבן, יעצט האב איך דיך ליב ווייל דו האסט אלעס צוגענומען, איך האב דיך פונקט אזוי ליב. כ'געדענק איך בין אמאל געפארן מאכן א מקווה אין די ראק אוו דזשיבראלטאר און דארטן איז דא א בית החיים וואס כ'האב געזעהן ס'שטייט דארט אויף ענגליש איז עס אויפגעשריבן אז מ'האט אריינגעווארפן די חברה די פרוי מיט די קינדער מיט אלעם האט זיך דערטראנקען די וואסער שפייט דאך אויס נאך צוויי דריי טאג האט עס צוריק אויסגעשפיגן די אלע טויטע גופן האט מען דארט געמאכט א שטיקל בית החיים און מ'האט דארט אריינגעווארפן א קבר אחים די אלע וואס די וואסער האט זיך אויסגעשפיגן. השם ינקום דמם דער אייבערשטער זאל זיך נוקם זיין אויף די אלע אידישע בלוטן. יעצט די גירוש שפאניע און פארטוגאל איז געווען אין דעם יאר פֿינף טויזנט צוויי הונדערט און זיבן און זיבעציק יאר לבריאת העולם איז א טיימליין פון בערך פֿינף הונדערט יאר צוריק. סא יעצט אין דעם חודש איז נישט דא נאר די פאר טעג חנוכה א יום טוב, אויסער דעם איז נישט דא נאך א יום טוב. יעצט די גמרא זאגט ווען מען האט איבערגעטייטשט די תורה איז עס געווען אזוי ווי דעם טאג וואס מען האט געמאכט דעם עגל, איך האב עס שוין פריער נאכגעזאגט, און ס'איז אראפגעקומען א חושך דריי טאג אויף די וועלט. יעצט באמת פארוואס איז געווארן די וועלט חושך? ווייל דער הייליגער באשעפער האט אונז געגעבן די תורה לויט וויאזוי די הייליגע חזל האבן עס אפגעלערנט, זיי האבן משיג געווען און געוואוסט אלע סודות מיט אלע קל וחומר'ס גזירה שוה'ס אלעס וואס ס'דארף צו זיין אפילו די תגין רבי עקיבא האט געדרשנט על כל תג ותג האט ער געדרשנט תילי תילי הלכות יעצט דאס קען מען נישט איבערגעבן פאר א גוי און נאכדעם איז דא זייער אסאך זאכן וואס אין יעדן דור ווערט נתחדש הלכות אזוי ווי עמון ולא עמוני מואב ולא מואבי און ס'איז דא ביז צום היינטיגן טאג, ס'איז דא תשובות אין רבי עקיבא אייגער, ס'איז דא תשובות דא, ס'איז דא תשובות דארט, די תורה איז אזא זאך וואס דער אייבישטער באגלייט עס אין גאנצן צייט פונעם גלות, און דורך די חכמי הדורות געבט ער אראפ דאס וואס ער וויל אז ס'זאל זיין פאר דעם דור, לא תקים לך מצבה אשר שנא השם אלוקיך אותה, זאגט רש"י אהובה היתה בימי האבות, יעדע זאך האט צו טון אז די חכמי הדור זענען די וואס זיי זאגן אונז וויאזוי מען זאל לערנען דעם פשט אין די תורה און אזוי ווייטער. יעצט אוודאי אונז זאגמיר אין אני מאמין שזאת התורה לא תהא מוחלפת ולא תהא תורה אחרת, אוודאי דאס וואס עס שטייט אין די תורה בלייבט, נאר מען דארף וויסען די באהאלטענע זאכען וואס נישט יעדע דור האט ארויס געהאט נאר ווען דער אייבערשטער האט עס מגלה געווען פאר זיינע סודו הנביאים. יעצט די תורה האט אין זיך מ"ט פנים טהור און מ"ט פנים טמא. און ס'איז קאפיטשקע שפיצעס צעלע, און ס'איז געגעבן געווארן דווקא אויף לשון קודש וואס מ'קען דרשענען יעדן ווארט און יעדן, די צווישן די ווערטער און די אותיות און ס'האט אסאך משמעות, יעצט אז דו גייסט עס טייטשן אויף אן אנדערע שפראך עסטו קיינמאל נישט קענען טרעפן די זעלבע ווי אויף לשון קודש, אדער אזוי ווי למשל די חזל האבן אונז געגעבן אראמיש צו לערנען די גמרא, מ'פלאגט זיך אויף יעדן ווארט מיט די אלע זאכן.

פעלט די אלע זאכן און ממילא איז דאס א מורא'דיגער גלות פאר די חכמת התורה. און וועגן דעם איז אנדערש די תורה ווי אלע אנדערע פעלקער וואס האבן נישט קיין תורה. און די תורה איז נישט קיין פגם אז ס'איז דא תלמידי חכמים וואס זיי קריגן זיך אין פשט. דער סוף איז אלה ואלה דברי אלוקים חיים. פארוואס? ווייל ס'איז קל דעות השם, דער אייבערשטער האט באשאפן דעם תנא און דעם אמורא, און יענעם תנא און יענעם אמורא, און די ראשונים און די אחרונים, ממילא איז עס נישט קיין שום פראבלעם אז איינער האלט אזוי און דער אנדערער האלט אנדערש, מה שאין כן טאמער ס'איז נישט איין שטיק חכמה אלוקית. ס'איז איבערגעטייטשט, עס ווערט א גאנצע פראבלעם, דער זאגט אזוי, יענער זאגט אזוי, ס'איז א גאנצע מלחמה, און אז ביי אונז איז נישט קיין מלחמה, ביי אונז איז אלו ואלו דברי אלוקים חיים, מען דארף נאר וויסן פון וועלכן עולם מען רעדט וכדומה, דער רעדט פון א העכערן עולם, דער רעדט פון אן אנדערן עולם. שטייט אז ס'איז די הלכה כהלל ולא כשמאי, ס'איז דא וואס זאגן כהלל אי כשמאי, אבער ווען משיח וועט קומען גייט אלעס זיין אזוי ווי די בית שמאי, ווייל הלל איז געווען מער מצד החסד, אין גלות מוז מען האבן אלעס מצד החסד. ווען משיח וועט קומען וועט זיין אלעס גבורה, עס וועט זיין די הלכה אזוי ווי שמאי. יעצט, ס'איז דא פיר פאסטונגען וואס די נביאים האבן אונז מחייב געווען צו פאסטן, אויפן חורבן בית המקדש און אויף גלות ישראל וואס מ'האט אונז ארויסגעווארפן פון ארץ ישראל. יעצט, די ערשטע איז צום הרביעי, דאס מיינט מען דעם פערדן חודש, דאס איז תמוז, דאס איז שבעה עשר בתמוז וואס דאס איז דער פערדער חודש. חודש. נאכדעם איז דא צום החמישי, דאס איז תשעה באב. תשעה באב אב איז דער פיפטער חודש. נאכדעם איז דא צום השביעי, דאס איז צום גדליה, דאס איז תשרי. און נאכדעם איז דא צום העשירי, דאס איז עשרה בטבת. אזוי שטייט אין פסוק אין זכריה קפיטל ח', כה יאמר ה' צבקות. צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי. ס'איז דא נאך צוויי אבער דאס איז אויכעט שוין אפגעטיילט. איינס איז מן התורה דאס איז יום כיפור, דאס איז נישט פון וואס די נביאים האבן אונז מחייב געווען, און איינס איז דאס איז תענית אסתר וואס אסתר המלכה מיט מרדכי הצדיק האבן אונז מחייב געווען, סאו טאוטל איז דא זעקס. אוואדע זענען זיי אלע אנדערשע מדריגות, יום כיפור איז מן התורה, און די אנדערע זענען מדרבנן. למעשה, עשרה בטבת, ווען ס'וואלט געפאלן זיך אום שבת וואלט מען געמוזט פאסטן אום שבת אויכעט, ווייל דאס איז א מורא'דיגע שטארקע תענית, ווייל די נביא זאגט אין פסוק כ'על עס באלד נאכאמאל מזכיר זיין, ער זאגט ביום הזה. יום הזה דאס שטייט ביי יום כיפור אויכעט, ממילא איז עס א שטארקער תענית. א רב האט מיך אפגעקאלט פאר א יאר נאכדעם ווען איך האב געזאגט די דרשה און ער פרעגט מיט וואס דארף איך מער מחמיר זיין ווען איך פסק'ן שאלות עשרה בטבת ווי אן אנדערע פאסט ווייל איך האלט איך אין איין זאגן ווער ס'קראנק זאל פרעגן א דאקטער און פרעגן א רב מען זאל זיך נישט איבערשטרענגען מיט וואס איז דאס אנדערש זאג איך אים באמת נאר מיט איין זאך אבער ווען ס'פאלט ווען אום שבת וואלט מען געדארפט פאסטן. אבער באמת האט עס גארנישט אן אנדערע זאך. פרעגט מיך די רב אפשר איז עס אזוי ווי יום כיפור מען זאל דארפן פאסטן שיטת רבינו תם, זאג איך אים ניין ס'איז א תענית פון דרבנן און קיין שום דרבנן דארף מען נישט חושש זיין אויפן רבינו תם, פארוואס? ווייל דאס איז דער כלל, די כלל איז א ספק איסור תורה איז עס לחומרא און א ספק דרבנן איז לקולא, פרעגט מיך די רב פון וואנעט ווייסטו דאס, זאג איך אים כ'וועל דיר זאגן ס'איז א פראקטישע זאך ווייל אז. דער עולם טויג נישט צו פאסטן און דאס מחייב זיין צו פאסטן קענסטו האבן א פראבלעם. מ'האט געזאגט ר' חיים בריסקער איז געווען א גרויסער מיקל אין תעניתים האט מען אים געפרעגט פארוואס איז די וועלט דערציילט ווייל איינער איז געווען ממש פאר ס'איז שוין געווען פאר מוצאי דעם תענית האט ער געזאגט ער זאל פאסטן עס איז געווען א יום כיפור'דיגע תענית. און למעשה איז דער איד אוועק, ער איז צוזאמגעפאלן און געשטארבן, האט ער געזאגט אונז דארפן מיר מחמיר זיין אסאך מער אין אינעם ענין פון שמירת הגוף ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, ווי מען דארף מחמיר זיין ווען ס'איז א תענית און ס'איז א דרבנן. עכ"פ, בעיסיקלי איז נישט דא קיין חילוק פאר אונז, נאר אויף אזויפיל אז ווער ס'האט כח זאל פאסטן און ווער נישט זאל פרעגן א דאקטער און פרעגן דעם רב, און טאמער קריגט ער א היתר זאל ער חלילה נישט מחמיר זיין. זיין און מען דארף נישט מחמיר זיין אויף שיטת רבינו תם, יעצט וויל איך ענק עפעס זאגן, עטס מיינטס ווייל איך האב געלערנט אין וויזשניץ און דארטן האלט מען אין שיטת רבינו תם זאג איך אזוי, איך בין געווען אין קעמפ יארן לאנג אין פאפא קעמפ, כ'בין געווען דארטן סיי תשעה באב און סיי שבעה עשר בתמוז, און איך האב צוגעקוקט פאפא רב'ס הנהגה דארט, און ער האט קיינמאל נישט געלאזט פאסטן ביי קיין תענית נאר זעכציג מינוט. נאך זעכציג מינוט האט ער געהייסן מען זאל עסן, איך האב אליין געזעהן ווי תשעה באב האט ער אויך געהייסן נאר זעכציג מינוט, כאטשיג תשעה באב איז א הארבער תענית. יעצט, פרעגטס אייך נאך ביי די פאפער תלמידים וועט עטס הערן וואס איך זאג איז ריכטיג. יעצט אבער האנדלט מען דאך נישט פון תשעה באב, מען האנדלט דאך פון עשרה בטבת, דארף מען זיכער נישט מחמיר זיין מער ווי פון די שיטת הגאונים. יעצט ס'מוז נישט זיין זעכציג מינוט אויך נישט, פאפא רב האט אזוי אנגענומען אז זעכציג מינוט איז די גאונים. ס'איז דא פריעריגע שיטות אויכעט, קיינער זאל זיך נישט ארומשפילן מיטן געזונט. יעצט אַכט הונדערט און פֿופֿציק יאר זענען די אידן געזעסן אין ארץ ישראל פון ווען יהושע בן נון האט זיי אריינגעברענגט, און ס'איז נאך נישט געווען דער בית המקדש דעמאלטס, בית המקדש האט מען ערשט געבויעט שפעטער, און זיי האבן געהאט קינדער מיט אייניקלעך, ס'איז געווען א חשבון פון צוואַנציק דורות. ביז נבֿוכדנצר הרשע איז אַרױפֿגעקומען און ער האָט זײ פֿאַרטריבן פֿיר הונדערט און פֿערציק יאָר. פֿון װען די ייִדן זענען אַרײַן אױף ארץ-ישׂראל האָט געדױערט ביז שלמה המלך האָט געבױעט דעם בית-המקדש. דעמאָלט איז געװען די אַלע אַנדערע, ס'איז געװען נוב און אַנדערע פּלעצער װוּ ס'איז געװען דער אָרון. איז בקיצור נאָך פֿיר הונדערט און פֿערציק יאָר װאָס ייִדן זענען שױן געװען אין ארץ-ישׂראל האָט מען געבױעט דעם הײליקן באַשעפֿערס בית-המקדש. נאכדעם איז געווען פֿיר הונדערט און צען יאר וואס דער ערשטער בית המקדש איז געשטאנען ביז ס'איז חרוב געווארן, במילא פֿיר הונדערט און צען, פֿיר הונדערט און פֿערציק איז אַכט הונדערט און פֿופֿציק יאר. יעצט ווען די אידן זענען אריין אויף ארץ ישראל, זענען זיי אריין ווייל דער אייבערשטער האט אונז צוגעזאגט אז ער וועט אונז געבן ארץ ישראל. ער האט געזאגט כי את כל הארץ אשר אתה רואה, אזוי האט ער געזאגט פאר אברהם אבינו, לך אתננה ולזרעך עד עולם, א פסוק אין בראשית קאפיטל י"ג. ס'איז אבער דא א קלאוז אין דעם קאנטרעקט, ס'איז דא א קלאוז, ס'איז דא א תנאי, דער אייבערשטער האט זיך אויסגענומען ושמרתם את כל חוקותי ואת כל משפטי ועשיתם אותם, דעמאלטס ולא תקיא אתכם הארץ אשר אני מביא אתכם שמה לשבת בה, ס'איז א פסוק אין ויקרא, פסוק כ, נאכדעם שטייט ווייטער ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותה כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם, דאס איז אין ויקרא י"ח, זאגט רש"י דארט משל לבן מלך שהאכילוהו דבר מאוס, דהיינו, מ'האט געגעבן צו עסן פאר דעם מלך, פאר דעם בן מלך עפעס א דבר מאוס, שאינו עומד במעיו, ער האלט זיך נישט אין די געדערעם אלא מקיאו, ברעכט עס אויס, כך ארץ ישראל אינה מקיימת עוברי עבירה. יעצט, צווישן די בערך צוואַנציק דורות וואס זענען געזעסן אין ארץ ישראל די אַכט הונדערט און פֿופֿציק יאר, איז געווען אסאך וואס האבן נישט געהיטן וואס דער אייבערשטער האט געהייסן, זיי האבן מטמא געווען ארץ ישראל מיט עבודה זרה, זיי האבן זיך געבוקט צו בעל און צו עשתרות, זיי האבן איבערגעלאזט די ירושה וואס דער אייבערשטער האט אונז געגעבן, און זיי האבן געדינט אלע מין עבודה זרות. נאכדעם האבן זיי געטוהן זנות מיט אלעם, דער אייבערשטער האט זיך זייער געצערנט און ער האט געשיקט נביאים און ער האט זיי געבעטן, טוטס תשובה. נאך מער, אפילו די כהנים און די חשובסטע מענטשן פון פאלק האבן אויך געטוהן אלע אומווערדיגע זאכן, זיי האבן מטמא געווען דעם בית המקדש אויכעט, זיי האבן געטוהן דארטן עבירות אין בית המקדש, זיי האבן גע'שחט'ן קרבנות וואס איז געווען. בעל מום מיט אנדערע זאכן, און די אמת'דיגע כהנים וואס האבן געזאגט דעם רצון השם, האט מען געלאכט פון זיי, מ'האט זיי פארשעמט, מ'האט געשפעט, מ'האט אפגעשפעט די נביאים, ביז דער אייבערשטער איז זייער ברוגז געווארן, ס'איז געקומען צו א פונקט אז מ'האט שוין נישט געקענט אויסהיילן די וואונדן. אזוי שטייט אין דברי הימים, בית, קאפיטל ל"ו יעצט אין איכה ווערט געברענגט אין די פתיחה, חכמים זאגן צו וואס זענען צוגעגליכן די עשרת השבטים און שבט יהודה און בנימין, צו צוויי מענטשן וואס האבן זיך צוגעדעקט מיט איין קלייד ווינטער, איין רעגן קאוט, דער האט געשלעפט אויף איין זייט, דער אויף די אנדערע זייט, ס'האט זיך צוריסן אינמיטן, אזוי אויך די עשרת השבטים האבן אנגעהויבן צו דינען עבודה זרה אין שומרון, שבט יהודה און בנימין האבן געדינט עבודה זרה אין ירושלים, ביז דאס האט גורם געווען אז. זאל אומגעברענגט ווערן די ירושלים מיט כלל ישראל יעצט ס'איז געווען אינעם ניינטן יאהר צום קעניג צדקיהו וואס ער האט געקעניגט ס'איז געווען בחודש העשירי דאס איז טבת בעשור לחודש דאס איז עשרה בטבת איז געקומען נבוכדנצר מלך בבל ער מיטן גאנצן מיליטער אויף ירושלים זיך דארט באזעצט זיך געבויעט דארטן א גאנצע פאלאצן ארום און ארום פאר די סאלדאטן און די שטאט איז געקומען אין אן ענגעניש ביז צום צוועלעפטן יאָר צום מלך צדקיהו, נײַן טאָג אין חודש. ס'איז געווען זייער שטאַרק דער הונגער, ויחזק הרעב בעיר, און זיי האָבן נישט געהאַט קיין ברויט צו עסן, ותבקע העיר, אַזוי שטייט אין מלכים, אין פּסוק כ"ה. סאָו פונעם נײַנטן ביז צום צוועלעפטן קעניג צדקיהו איז געווען דרײַ יאָר. צו דעם אַלעם איז געווען בחודש החמישי בעשׂור לחודש, ס'איז געווען צען טאָג אינעם פיפטן חודש, דאָס איז תשעה באב.

דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן די ענגעניש, און ביז מען האט ארויסגעטראגן די מענטשן און זיי האבן זיך אונטערגעגעבן האט געדויערט באלד דריי יאר, און נאכדעם איז געווען נעבעך דער חרבן. יעצט, דער מדרש ברענגט אז ווען דער רשע האט ארומגענומען ירושלים זענען געווען די בנות ציון, זיי האבן זיך געטראפן אין די גאסן, זיי האבן געטרייט איינצוקויפן עפעס סחורה צו עסן, פרעגט איינער דעם צווייטן, פארוואס ביסטו ארויסגעגאנגען אין די גאס, א אידישע טאכטער גייט דאך נישט אין די גאס. איך האָב דאָך דיך נאָך קיינמאָל נישט געזען אין דער גאַס! האָבן זיי געענטפֿערט. וואָס צו פֿאַרהוילן פֿאַר דיר פֿאַר וואָס איך בין אין דער גאַס? ס'איז אַזוי שווער די מכה פֿונעם הונגער, אַז מע קען עס נישט אויסהאַלטן. און זיי האָבן זיך אָנגעכאַפּט איינער מיטן צווייטן, מיט גיין זוכן עפּעס צו עסן. יעדער האָט מיטגעשלעפּט זייערע זייגעדיקע בעיביס און די קינדערלעך. זענען געווען אנגעלאנט אויף די דדים פון די מאמען און זיי האבן פראבירט צו שלעפן אביסל מילך, ס'איז אבער גארנישט געקומען, ווייל אז די מאמע עסט נישט געהעריג העט גארנישט ארויסקומען, און די קינדערלעך זענען געווארן נעבעך אנדערנארישט און זענען געשטארבן, און די מאמעס האבן דאס צוגעקוקט זענען זיי אויך געשטארבן, און זיי זענען געשטארבן אין די שויס פון זייערע עלטערן, אזוי ברענגט די פסיקתא רבתי קפיטל כ"ו. יעצט. ווען דער רשע איז ארויפגעקומען אויף ירושלים האט ער עס געקענט אייננעמען אין אפאר מינוט, דער אייבישטער האט אים נאר געלאזט, ער האט אים אריינגעגעבן אין שכל ער זאל נאר ארומנעמען ירושלים, ווייל דער אייבישטער האט געהאפט אפשר העט מען תשובה טון, און נישט נאר מען האט נישט תשובה געטון, נאר ס'איז געווען גיבורים אין ירושלים, זיי האבן געזאגט זיי גייען אייננעמען די מלחמה, זיי האבן נישט קיין מורא, און זיי האבן אנגעהויבן זיך צו שלאגן, און ס'איז געווען איינער וואס ער געהייסן אביקא בן גברתי. ט, ער איז געווען אזוי א גרויסער שטארקער העלד אז ער איז ארויף געגאנגען אויף די חומה פון ירושלים און וויפיל שטיינער זיי האבן געווארפן האט ער עס געכאפט און צוריק געווארפן און געהארגעט דעם וואס האט עס געווארפן און זיי האבן געמיינט אז זיי האבן קענען אויסקלוגן דעם סיסטעם פונעם רבונו של עולם. די סוף איז געווען אז דער אייבישטער האט געשיקט א גרויסן ווינט און ס'האט אים אראפגעווארפן פון חומה, און דעמאלטס האבן אנגעהויבן די שונאים אריינצוקומען, און ס'איז נבקע געווארן די ירושלים, און די כשדים זענען אריינגעקומען. אזוי שטייט אין ילקוט שמעוני אין איכה קפיטל א'. יעצט די תענית פון עשרה בטבת, אזוי אויך ווי אלע תעניתים וואס זענען געמאכט געווארן וועגן חורבן, למשל נישט יום כיפור, יום כיפור איז נישט געמאכט געווארן פארן זעלבן טעם ווי די תענית פון שבעה עשר בתמוז און פון תשעה באב און עשרה בטבת. יום כיפור איז געמאכט מען זאל תשובה טוהן, און די אנדערע תעניתים זענען געמאכט אז מען זאל קלאגן, מען זאל זיך מצער זיין אויפן חורבן בית המקדש און אויף גלות ישראל, נישט דער צער און דער אבל, דאס איז די גאנצע זאך פונעם תענית, נאר דער עיקר פונעם תענית איז מען זאל זיך מעורר זיין די הערצער, מען זאל אנהייבן תשובה צו טוהן, מען זאל געדענקען די שלעכטע מעשים, און די מעשים פון אונזערע עלטערן וואס זיי האבן דעמאלטס געטוהן, ביז ס'האט גורם געווען די אלע צרות. ווייל מיט דעם וואס מען העט עס געדענקען העט מען אנהייבן צוריק צו קומען און מ'העט ווערן בעסער, און דער אייבערשטער העט אונז מוחל זיין, אזוי ווי ס'שטייט אין ויקרא קפיטל כ ו, והתודו את עונם ואת עון אבותם במעלם אשר מעלו בי, אזוי זאגט דער רמב ם אין הלכות תענית פרק ה, כל שכן נאך, די גמרא זאגט אז יעדן דור וואס מען האט נישט געבויט דעם בית המקדש אין זייער צייט, ס'איז אזוי ווי ס'איז חרוב געווארן, קומט אויס אז ס'איז דא אין יעדן דור א כח מ'זאל מעורר זיין רחמי שמים אז מ'זאל קענען תשובה טון און דער אייבערשטער זאל אונז צוריק ברענגען אויף ארץ ישראל און בויען דאס בית המקדש, איז במילא דארף מען אנהייבן תשובה צו טון, ווייל באמת רבותי ווער ס'קוקט אביסל וויאזוי די וועלט זעט יעצט אויס מיט אזאלעכע ענגשאפטן, טערקיי שלאגט זיך מיט רוסלאנד, אמעריקע, די אייסיס דא אין לאנד אין אמעריקע איז אויך נישט סעיף, די אייסיס סטראשענען, די וועלט האלט פאר אן אונטערגאנג, ס'איז כמעט נישט דא א טאג היינט וואס אין מדינת ישראל שטעכט מען נישט און מען הרג'ט נישט אפאר מענטשן, צוויי אבער דריי אן די עוורידזש נעבעך, מ'האט שוין נישט קיין מורא צו שטעכן סאלדאטן, סא דארף מען זיך אונז זייער זייער שטארק אין די הענט נעמען ס'קומט אזא תענית. און בעטן דעם אייבערשטן מ'זאל שוין אויסגעלייזט ווערן פון דעם גרויסן גלות דורך רחמים וחסדים. יעצט ס'ווערט געברענגט ביי תשובת נינוה אין יונה קפיטל ג' וירא השם את מעשיהם זאגט די גמרא מסכת תענית את שקם ואת תעניתם לא נאמר נישט אז זיי האבן געפאסט און זיי האבן אנגעטון א זאק אלא את מעשיהם אז זיי זענען געגאנגען און זיי האבן צוריק געגעבן אלע גניבות מיט אלעם ס'איז א זאך וואס אונז האבן ארויס זייער אסאך נעבעך, איינער האט באגנבעט דעם צווייטן, א קאנטראקט איז נישט קיין קאנטראקט, א ווארט איז נישט קיין ווארט, די אלע זאכן, דאס איז פאלשע געלטער, דאס האלט אויף משיח'ן. יעצט דער חיי אדם אין כלל קל ג זאגט אז ס'איז דא מענטשן וואס א פאסט-טאג ארבעטן זיי נישט, גייען זיי שפאצירן, און זיי געבן זיך אפ מיט דברים בטלים אין בית מדרש, זאגט ער אז חס ושלום מ'זאל דאס נישט טון, ווייל. דער אייבערשטער דארף האבן נאר אז מען זאל תשובה טון, און די טעג זענען א מצות עשה מדברי הנביאים אז מען זאל פאסטן. יעצט סתם אז מען זאל האבן א שטיקל ידיעה, אין די הלכה פירט מען זיך נישט אז מען פאסט די אלע תעניתים, אבער עס איז גוט אז מען זאל וויסן, שלחן ערוך אין אורח חיים סימן תקפ ווערט געברענגט אז דאס זענען די טעג וואס מען פאסט, אפילו אסאך געפאלן זיך אין ראש חודש. יעצט. אין ניסן איז דא קודם כל דעם ערשטן טאג אין ניסן, ווייל דעמאלט זענען נעבעך געשטארבן די קינדער פון אהרן, דעם צענטן טאג איז געשטארבן מרים און ס'איז אוועקגענומען געווארן דער באר, דעם זעקס און צוואנציגסטן טאג אין ניסן איז געשטארבן יהושע בן נון, צענטן טאג אין אייר איז געשטארבן עלי הכהן און די צוויי קינדער און מ'האט געפאנגען דעם ארון אלקים, אכט און צוואנציג טאג אין אייר איז געשטארבן שמואל הנביא. דרײַ און צוואַנציק טאג אין סיוון האט מען מבטל געווען די ביכורים מען זאל זיי ארויפטראגן אויף ירושלים, דאס איז געווען די צייט פון ירבעם בן נבט ווייל ער האט נישט געוואלט אז מען זאל זען אז ער דארף שטיין, ווייל אונז האמיר א כלל אז ס'איז נאר דא א ישיבה פאר מלכות בית דוד אין די עזרה. יעצט פֿינף און צוואַנציק טאג אין חודש סיוון איז געהארגעט געווארן ר' שמעון בן גמליאל און ר' ישמעאל און ר' חנינא סגן הכהנים, דאס איז געווען פון די עשרה הרוגי מלכות. זיבן און צוואַנציק טאג אין סיוון איז פארברענט געווארן רבי חנינא בן תרדיון מיט א ספר תורה, ראש חודש אב איז אהרן הכהן געשטארבן, אַכצן טאג אין חודש אב האט מען אויסגעלאשן דעם נר המערבי אין בית המקדש אין די צייט פון אחז, זיבעצן טאג אין אלול זענען געשטארבן די וואס האבן מוציא געווען דיבת הארץ, פינף טאג אין תשרי זענען געשטארבן צוואַנציק מענטשן פון די אידן אין די צייט פון שמד, און אויך האט מען דעמאלטס האט מען געכאפט רבי עקיבא'ן. מען האט אים איינגעשפארט, דאס איז געווען אינעם פיפטן תשרי, דעם זיבעטן תשרי איז נגזר געווארן די גזירה אויף אונזערע עלטערן אז זיי זאלן שטארבן בחרב וברעב ובדבר וועגן די מעשה פונעם עגל, זיבן טאג אין מרחשון האט מען נעבעך בלינד געמאכט די אויגן פון צדקיהו און מען האט גע'שחט'ן זיינע קינדער פאר זיינע אויגן, אכט און צוואנציג טאג אין כסלו האט יהויקים פארברענט די מגילה, וואס איז געשריבן, פון ירמיהו, ירמיהו האט אים האט עס געשריבן, אכט טאג אין טבת, דאס איז אזוי ווי יעצט האלט מען, איך האב ענק שוין געזאגט אכט און ניינט און צען טאג אין טבת, עס איז געווען דריי ביטערע טעג, אכט טאג אין טבת האט מען געשריבן די תורה אויף יוונית אין די צייט פון תלמי המלך, עס איז געווען חושך אויף די וועלט דריי טאג. ניינטן טאג האב איך שוין געזאגט אז דאס איז געווען די צייט ווען עזרא הסופר און נחמיה געשטארבן, און זיי זענען געווען פרנס הדור, און ווען זיי זענען געשטארבן איז פינסטער געווארן די אויגן פון די אידן, ווייל זיי האבן נישט געהאט אויף וועם ארויפצוקוקן. דעם צענטן טאג איז דאך עשרה בטבת, ווען נבוכדנצר האט ארומגערינגלט ירושלים דריי יאר. יעצט, אינעם פיפטן טאג אין שבט זענען געשטארבן די זקנים וואס זענען געווען בימי יהושע דרײַ און צוואַנציקסטן טאג פון שבט איז זיך צוזאם געקומען די אידן אויף שבט בנימין וועגן די פרשה פון פילגש בגבעה. זיבן טאג אין אדר איז משה רבינו עליו השלום געשטארבן. נײַן טאג אין אדר האבן זיך געקריגט די בית שמאי און די בית הלל. יעצט, אין שולחן ערוך שטייט ס'איז דא וואס האלטן אז מען פאסט יעדן שני וחמישי אויפן חורבן בית המקדש און אויף די תורה וואס איז פארברענט געווארן אויפן חילול השם. די וואס זיי טוען דאס לעתיד לבוא וועט זיי דער אייבישטער מהפך זיין לששון ולשמחה. איך זעה ס'איז אין שלחן ערוך, אבער דער אמת איז היינט קען מען נישט פאסטן, אבער זעהט זיך אויס אז מ'דארף וואטשן אז אין די טעג וואס איז באמת א פאסט טאג פאר אידן זאל מען זיך נישט לאזן צופיל וואויל גיין. יעצט קומט אויך שובבים, שובבים איז אויך א זאך וואס מ'פאסט אויף תשובה צו טון, און די יאר וועט זיין שובבים תת, ווייל שובבים איז שמות וירא בא בשלח יתרו משפטים, און די יאר איז א עיבור יאר איז תת, תרומה תצוה. יעצט על פי קבלה איז פאסט מען דאנערשטאג, כדי אידישע קינדער זאלן זיך מערן, ס'זאל חלילה נישט אונטערגיין כלל ישראל, ווייל דאנערשטאג האט מען באשאפן די פיש, און דארט שטייט די ברכה פון פרו ורבו, און אויך פיש האבן נישט קיין עין הרע, איז אויך דא א ברכה פון וידגו לרוב בקרב הארץ. יעצט, כ'האב ענק שוין געזאגט פריער אז דאס איז זייער א הארבער תענית, עשרה בטבת, ווייל ס'שטייט אין פסוק בעצם היום הזה, דאס איז א פסוק אין יחזקאל כ ד, דער אייבערשטער זאגט פאר יחזקאל הנביא און זאלסט רופן בעצם היום הזה, און דאס איז די זעלבע ווי ס'שטייט אין יום כיפור, שטייט בעצם היום הזה זאל מען פאסטן, האב איך ענק שוין געזאגט אז טאמער ס'געפאלט זיך ווען אום שבת וואלט מען געמוזט ווען פאסטן, איז דער אבודרהם זאגט אז. ס'איז נישט דא, לויט ווי אזוי מ'האט מתקן געווען דעם לוח, איז נישט מעגליך אז ס'וועט זיך געפאלן אום שבת, אבער ערב שבת קען עס יא פאלן און דעמאלטס פאסט מען ערב שבת. יעצט דער בית יוסף פרעגט אויפן אבודרהם פון וואנעט ווייס איך אז ס'איז הארבער פון אנדערע צומות, און ער בלייבט א גאנץ צריך עיון פון ווי ער נעמט עס. יעצט אין כנסת הגדולה זאגט ער. אז דער מקור פונעם אבודרהם. איז פון די תשובות הגאונים. יעצט. אין בני יששכר, חודש טבת, מאמר י ד, שרייבט ער אז דער טעם פארוואס עשרה בטבת איז הארבער איז ווייל אתחלתא דפורענותא היא, דעמאלטס האבן זיך אנגעהויבן אלע שלעכטע שטראפן נעבעך, און ממילא אויפן אנפאנג דארף מען קרעכצן. יעצט דער הייליגער חתם סופר אויף ז' אדר זאגט אז אין דעם טאג וואס מלך בבל האט ארומגענומען ירושלים זענען געזעסן א בית דין של מעלה, ס'איז געווען מיימינים און משׂמאילים. זיי האָבן זיך אַרומגעקריגט, זאָל מען יאָ אומברענגען די ייִדן, צי זאָל מען נישט אומברענגען די ייִדן? ביז ווען ס'איז דורכגעגאַנגען די צוויי און אַ האַלב יאָר, פֿון עשׂרה בטבת ביז שבֿעה-עשר בתּמוז, דער סוף איז געווען, אַז די משׂמאילים האָבן גובֿר געווען און ס'איז נעבעך חרובֿ געוואָרן דאָס בית-המקדש. יעצט אונז ווייסן מיר אז יעדן דור וואס די בית המקדש איז נישט געבויעט געווארן איז אזוי ווי עס איז חרוב געווארן אין זיין צייט. קומט אויס זאגט דער הייליגער חתם סופר, הערט ווערטער, יעדעס יאר זעצט זיך נאכאמאל אראפ דער בית דין און יעדעס יאר טאמער ס'גייט דורך עשרה בטבת און מ'איז גוזר אז ס'זאל נישט געבויעט ווערן דאס בית המקדש, זאגט דער חתם סופר, איז עס אזוי ווי יעצט איז געשען דער חרבן בית המקדש. יעצט זאגט דער הייליגער חתם סופר. פשט. ס'איז באוואוסט אין די הלכה אז אויף א צרה וואס מ'איז דורך געגאנגען פאסט מען נישט אום שבת, אבער א צרה וואס מ'האט מורא ס'זאל נישט קומען מעג מען פאסטן אפילו אום שבת, וועגן דעם עשרה בטבת וויל מען פאסטן כדי אז ס'זאל חלילה נישט קומען די צרה, די צרה פונעם עתיד, ממילא וואלט עס דוחה געווען דעם שבת. אזוי דער הייליגער חתם סופר מסביר בטוב טעם פארוואס ס'וואלט ווען מדחה געווען שבת דאס טייטש אזוי אויף די אנדערע, שבעה עשר בתמוז און תשעה באב איז דאך א צרה וואס איז שוין געווען א געוועזענע צרה פאסט מען נישט דא איז עס א צרה וואס מען וויל מונע זיין אויף דעם מעג מען פאסטן אום שבת. יעצט כ'האב געזאגט פאר א יאר אז ווען איינער ווייסט אז ער וועט נישט פאסטן טאר ער נישט זיין קיין שליח ציבור אין א תענית ציבור, בפרט נאך ביי מנחה, אזוי שטייט אין שלחן ערוך סימן תקס"ו סעיף ה, און אויך אין מטה אפרים סימן תר"ב סעיף כ"ח, פארוואס ווייל ער קען דאך נישט זאגן ביום צום תעניתנו, האט מיך א רב אפגעקאלט און געזאגט ער וויל דאך אבער נישט זאגן דעם עולם אז ער פאסט נישט, וואס זאל מען טון? האב איך אים געזאגט הער אויס, ס'שטייט אז טאמער זאגט ער, טאמער גייט ער יא פאר די תיבה, זאל ער זאגן עננו ביום צום התענית הזה, אזוי שטייט אין משנה ברורה סימן תקס"ו, איז במילא דאס קען ער דאך זאגן שטיל, מ'זאל נישט הערן, נאר איך וויל אייך ווייזן וואסערע פנים די רשעים האבן, דא א רב ער פאסט נישט, ער פאסט נישט ווייל ער טאר נישט, ער האט דייעביטיס האט מען געזאגט. וויל ער נישט אז דער עולם זאל וויסן ער פאסט נישט, וויל ער זוכן א היתר ער זאל מעגן דאווענען, מען טאר נישט דאווענען, און מען טאר נישט עולה זיין לתורה אויך נישט, אזוי שטייט אין שלחן ערוך סימן תקס"ו סעיף ו, און אין משנה ברורה סעיף קטן י"ט, און אין מטה אפרים סימן תר"ב סעיף ט"ו און סעיף י"ז, זאגט אבער דער מטה אפרים אז הגבה גלילה דארף מען נישט מקפיד זיין צו איינער פאסט ער פאסט נישט. יעצט אין שלחן ערוך שטייט אז מען זאל געבן צדקה אין א טאג וואס מען פאסט, און אליה רבה אין סימן תוף קוף סמך ואו סעיף קטן א ברענגט עס פון מטה משה, די מטה משה אין סימן תוף שין נון ה זאגט אז די טעם איז ווייל ולעבדו בכל לבבכם, איז דא א מענטש וואס די געלט איז אים חביב פונעם גוף, געט ער געלט ווייזן אז. פארן אייבערשטנס וועגן געט ער אוועק געלט אויך. נאכדעם תענית איז אותיות תת זאלסט געבן עני פאר אן ארעמאן. און וועגן דעם שטייט אויך אין די גמרא אין מסכת מגילה דף כ א עמוד א, עס איז תוס' דיבור המתחיל הקורא בו, אז וועגן דעם זאגט מען דרשו אין א תענית ווייל דארט שטייט כה אמר ה'. שמרו משפט, ועשו צדקה, וועגן דעם איז זייער זייער וויכטיג אז מען זאל געבן צדקה. דער אליה רבה זאגט דארטן אין סימן תוף קוף סמך ו, סעיף קטן א', אז ער האט געטראפן אין גיליון אז צדק ומשפט מכון כסאך איז די ראשי תיבות צום, צדיק ואו מם, צדיק פון צדק, ומשפט און די מ' פון מכון. דאס מיינט אז א טאג וואס מען פאסט דארף מען אויכעט זיין זייער מער צדק ומשפט, מען זאל תשובה טון אויף אלע גניבות וואס מען האט יענעם גע'גנב'עט צו כדומה, און אויכעט מען זאל זייער אבאכט געבן אז מען זאל געבן פאר ארעמע לייט צו עסן מוצאי דעם תענית. יעצט, כ'האב ענק פריער געזאגט אז ס'שטייט בעצם היום הזה, דאס איז א פסוק אין יחזקאל. ס'איז יחזקאל כ' ד' בן אדם כתב לך את שם היום את עצם היום הזה, סמך מלך בבל אל ירושלים בעצם היום הזה. יעצט באמת אפילו ווען דער אייבערשטער שטראפט אידן, בפרט נאך כלל ישראל מיט אמונה, איז אלעס מיט רחמים מיט חסדים. שטייט אין תנחומא פון פרשת תזריע קאפיטל ט' שטייט א מורא'דיגע זאך, אז אין אמת'ן האט דער אייבערשטער געוואלט פארטרייבן די אידן עשרה בטבת, נאר אזוי ווי עס איז קאלט האט ער געווארט און נאר ערשט פארטריבן זומער, דאס איז שבעה עשר בתמוז, און נאכדעם האט זיך עס אריינגעצויגן ביז תשעה באב. שטעל דיר פאר ווי ווייט דער אייבערשטער האט נאך אלץ רחמנות אויף אידן אפילו נאכן גזר דין. יעצט, אין געוויסע פלעצער פלעגט מען זאגן אז עשרה בטבת איז אזוי הייליג פונקט ווי יום כיפור, איך האב ענק שוין געזאגט וועגן דעם, טאמער ס'איז געפאלט וואלט מען אום שבת וואלט מען געמוזט פאסטן, ווייל ס'שטייט בעצם היום הזה, איז וועגן דעם איז דא מענטשן, ס'איז אסאך חסידישע הויפן געווען וואס מ'האט מקדש געווען די לבנה גראד נאך עשרה בטבת, אזוי ווי מ'טוט יום כיפור, כיפור, מוצאי יום כיפור איז מען מחדש די לבנה. דער אייבערשטער זאל העלפן אז יעדער זאל זיך גוט אויספאסטן. און דער וואס ס'פאסט נישט ווייל די הלכה לאזט אים נישט פאסטן, און דער וואס ס'פאסט נישט ווייל די הלכה לאזט אים נישט פאסטן זאל זיך אויפפירן איידל, און ער זאל נישט אפברענגען די צייט, און ער זאל וואטשן וויפיל ער עסט און וואס ער עסט, ער זאל נישט עסן זאכן וואס איז נישט איידל און וואס ס'געהער נישט צו א פאסטאג, און מ'זאל שוין געהאלפן ווערן, און מ'זאל ניצול ווערן פון חבלי משיח, און דער אייבערשטער זאל אונז שוין שיקן דעם גואל צדק במהרה בימינו אמן.